מירן היינט לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק כ א, פרשת משפטים, די ערשטע שיחה אין פרשת משפטים אין חלק כ א, און ס'עמוד הונדערט פֿינף און צוואַנציק אין ליקוטי שיחות. ס'איז א רשי שיחה, די רבי שטעלט זיך אויף א רשי, און די די שיחה איז פשוט פלאי פלאים, חידושים נפלאים אין די גאנצע שיחה, און אין בכללות איז נישט נאר די חידושים אין רש י, חידושים איז אויכעט פשוט אין פשט ווי אזוי מען לערנט דעם חומש. ערשטנס וועט דער רבי פרעגן א שאלה אויף די אויף די חומש אליין, וואס איז דא א פסוק וואס ער זאגט אונז עפעס, אויף פריערדיגן פסוק שטייט לכאורה די זעלבע זאך און דארטן זאגט ער גארנישט, איז אדער זאג אין דעם ערשטן, אדער זאג אדער אז מען דארף נישט זאג נישט אין דעם צווייטן אויכעט, פארוואס אין דעם צווייטן זאגסטו יא און אין דעם ערשטן נישט? פשוט געוואלדיג ווי ס'ווערט ליכטיג די חומש און ס'ווערט ליכטיג די רשי, און אויף רשי וועט זיין זייער שווערע שווערע שאלות, און אויכעט איינע פון די שאלות וועט זיין פארוואס דער רשי איז משנה פון דעם מכילתא, און דער רבי וועט געבן א יסוד, און מיט דעם יסוד וועט ארויפפאלן אלע שאלות, און ס'וועט ווערן. הכל על מקומו יבא בשלום ס'וועט ווערן פארשטאנדיג הונדערט פראצענט אן קיינע שאלות כפתור ופרח צום סוף וועט דער רבי צושטעלן אין נפלאות שבתורה ווי דער של ה זאגט אז אין רש י איז דא נפלאות אז דעם פירוש ווי רש י בייט איבער פון די מכילתא מיט די אלע זאכן עט ווערן פארשטאנדיג אין א זאך וואס דער בעל שם טוב האט אפגעטייטשט אינעם זעלבן פסוק און א פסק דין פונעם אלטן רעבן אין שלחן ערוך און אין תניא וועגן דעם ענין, פשוט געוואלדיג צועסטען, אביסעלע שווערער ווי א רעגעלע שיחה, מ'דארף אביסל צולייגן די קאפ, אבער זייער זייער געשמאק. אות א', אויפן פסוק, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. א פסוק אין היינטיגע פרשה אז דו'סט זען א חמור פון דיין שונא אז ער ליגט אונטער די משא, וחדלת מעזוב לו, וועסט אים נישט וועלן אים העלפן, זאגט די תורה, עזוב תעזוב עמו, זאלסט אים יא העלפן, אפילו ער איז דיין שונא. שטייט אין מכילתא, פעמים שאתה חדל,

ס'דא אמאל טאקע וואס מען דארף נישט אים העלפן, און מען ברענגט דארטן צוויי דוגמאות ביי וועלכע אתה חדל, דער מכילתא ברענגט צוויי דוגמאות ווען מען דארף נישט העלפן. א', חמור של ישראל ומשאו של גוי עזב תעזב עמו, אויב דער חמור באלאנגט צו א אידן און די משא איז פון א גוי דארף מען אים העלפן. חמורו של גוי ומשאו של ישראל וחדלת מעזוב לו, אויב דער חמור איז פון א גוי און די משא איז פון א אידן דארפסטו אים נישט העלפן. דאס הייסט אז ס'ווענדט זיך דא צו וועמען דער חמור באלאנגט. ב. נאך א דוגמא ברענגט דער מכילתא, היה בין הקברות אל יטמא, אויב דער חמור מיט דעם וואס איז שונאך רובץ תחת משאו איז דאס אין בית הקברות און דער וואס ס'זעהט דאס איז א כהן, אויב די בהמה איז געווען בין הקברות טאר א כהן זיך נישט מטמא זיין צוליב דעם, דאס ברענגט דער מכילתא די צוויי דוגמאות. אויך רשי בפירושו על התורה ברענגט די דרשה, רשי ברענגט די זעלבע דרשה,

נאכדעם ווי ער איז מפרש דעם פסוק לפי פשוטו אז דער פתרון פון פסוק איז, רשי גיט אונז צו פארשטיין פשוט אין פשוטו של מקרא ווי מ'לערנט דאס, שמא תראה חמורו רובץ תחת משאו וחדלת מעזוב לו בתמיה עזוב תעזוב עמו. וואס הייסט כי? טאמער וועסטו זעהן דעם חמור און דער טאמער וועט זיין אז טאמער וועסטו וועלן נישט אים העלפן, בתמיה עזוב תעזוב עמו זאגט דיר די תורה, דאס איז בפשוטו של מקרא, און ער ברענגט דערויף א דוגמא פון א פסוק, ער ברענגט אויף דערויף א דוגמא פון א פסוק אין פרשת עקב, וואס דארטן שטייט, כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני, זאגט די תורה, לא תירא מהם. איז וואס מיינט דאס? ער ברענגט א ראיה, אז וואס ס'שטייט, כי תאמר בלבבך רבים הגוים האלה ממני, איז כי טאמער וועסטו זאגן און וועסט מורא האבן, זאגט דיר די תורה לא תירא מהם, אזוי דא אויך איז די זעלבע זאך, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת, זאגט די תורה ניין, וחדלת מעזוב, מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. דאס רשי ענדיגט צו דעם פשט, ווי דאס איז דער פתרון פונעם פשט ווען מען לערנט פשוט דעם פסוק, און דערנאך איז ער ממשיך, איז רשי ממשיך ומדרשו כך דרשו רבותינו, כי תראה וחדלת פעמים שאתה חודל ופעמים שאתה עוזר. דאס רשי ברענגט אראפ א מדרש, אז עס איז דא אמאל וואס דו העלפסט, עס איז דא אמאל וואס דו דארפסט נישט העלפן. הא כיצד, ווי קען זיין אז מען דארף העלפן אדער מען דארף נישט העלפן? זקן ואינו לפי כבודו וחדלת. אויב איז א זקן אדער אינו לפי כבודו, א זקן ס'אים שווער אויסצוטון, אדער א חשוב'ער מענטש און ס'פאסט נישט אז ער זאל גיין שלעפן משאות פון א פערד, אראפנעמען די משא און העלפן דעם פערד זיך אויפהייבן, איז וחדלת. איין דוגמא, או בהמת נכרי ומשאו של ישראל וחדלת, אויב די בהמה איז פון א נכרי און די משא פון א ישראל, יעמאלט דארף מען נישט, ווי גערעדט פריערט אין דעם אין דעם מכילתא שטייט די זעלבע זאך דארטן, דער ענין שטייט די זעלבע זאך, אז ס'איז דער עיקר רעדט זיך צו וועמען ס'באלאנגט דער חמור, אויב ס'איז א חמור פון א אידן דארף מען אויפהייבן, אויב ס'איז א חמור פון א גוי און ס'האט א משא של ישראל איז וחדלת. מען דארף אבער פארשטיין האבן מיר די מכילתא און מיר האבן די רשי, מען דארף אבער פארשטיין דעם שינוי אין פירוש רשי, וואס איז דער שינוי אין פירוש רשי? וואס אנשטאט די דוגמא פון כהן והיה בין הקברות וואס שטייט אין מכילתא זאגט ער זקן ואינו לפי כבודו, פארוואס האט רשי געדארפט בייטן פון דער מכילתא און שרייבן אז ס'רעדט זיך דא וועגן זקן ואינו לפי כבודו און נישט און נישט ווי דער ווי דער מכילתא האט געשריבן אז ס'רעדט זיך וועגן א כהן בין א כהן און ס'געפינט זיך די בהמה געפינט זיך די חמור געפינט זיך בין הקברות. דער רבי איז ממשיך, זקן ואינו לפי כבודו, וואס רשי ברענגט ווערט טאקע געבראכט אין ספרי און אין גמרא, די גמרא אין בבא מציעא ברענגט עס אראפ, אבער אויפן פסוק לא תראה את שור אחיך נדחים והתעלמת מהם, דאס איז אין פרשת כי תצא, שטייט דארטן פעמים שאתה מתעלם, לא תראה שור אחיך נדחים והתעלמת מהם, היה כהן והוא בבית הקברות או שהיה זקן ואינו לפי כבודו, פטור. ס'איז דא א ספרי און ס'איז דא א גמרא וואס זיי זאגן טאקע יא די מין פון זקן ואינו לפי כבודו, אבער נישט אויף דעם פסוק, אויף א פסוק אין כי תצא, דארטן וואו ס'שטייט, לא תראה שור אחיך נדחים והתעלמת מהם, זאגט מען פעמים שאתה מתעלם, ווער? כהן והוא היה בבית הקברות. פרעגט דער רבי, הלמאי איז רשי משמיט, דער רבי מאכט נאך די קשיא אסאך שטארקער, הלמאי איז רשי משמיט בפירושו די דוגמא פון כהן והוא בין הקברות, וואס ווערט געבראכט אין מכילתא על אתר, אויף דעם פסוק שרייבט דאס דער מכילתא, און ברענגט דעם פאל פון זקן ואינו לפי כבודו, וואס חזל זאגן גאר אויף א צווייטן פסוק, און וואו? גאר אין פרשת כי תצא. א געוואלדיגע שווערע שאלה, פארוואס איז רשי משנה פון די מכילתא, און ער ברענגט א פסוק וואס איז טאקע דא אין די ספרי אין די גמרא, אבער אין די ספרי אין די גמרא איז דאס נישט אויף דעם פסוק, ס'איז גאר אויף א אנדער פסוק, און אין מכילתא איז דאך דאס אויף דעם פסוק, האט ער געדארפט ברענגען די מכילתא לכאורה. אינגאנצן נישט פארשטאנדיג וואס האט רשי דא געטון. אויך דארף מען פארשטיין, א', אין מכילתא קומט חמור של גוי ומשאו של ישראל אלס דער ערשטער פאל, אבער רשי איז משנה און ברענגט עס אלס די צווייטע דוגמא. דער מכילתא ברענגט דעם חמור של גוי ומשאו של ישראל אלס דעם ערשטן פאל. רשי ברענגט דאך דאס אויכעט. האט רשי געדארפט ברענגען דאס דעם ערשטן, און זקן ואינו לפי כבודו דעם צווייטן. נניח דו ביסט טאקע משנה און נעמסט אראפ איינע פון די מכילתא און ברענגסט א אנדער זאך, אבער ברענג אלס די צווייטע זאך. גיי שוין אויף דעם וועג פון די מכילתא, ברענג דעם דעם לשון פון חמור של גוי ומשאו של ישראל, ברענג אלס די ערשטע זאך, פארוואס ביסטו משנה אויף די צווייטע זאך? ב. פארוואס זאגט רשי על דרך ווי אין מכילתא אויך דעם ופעמים שאתה עוזר? רשי זאגט דעם לשון פון דאס, פעמים שאתה עוזר, פעמים שאתה לא עוזר. פשוט א געוואלדיגע שאלה וואס איך איך קען נישט פארשטיין די רשי אינגאנצן וואס רשי זאגט דא. דער רבי גייט מסביר זיין פארוואס איז דער חילוק, פארוואס אין מכילתא פאסט יא אריין צו זאגן און דא פאסט עס נישט צו זאגן. פשוט געשמאק. בשלמא אין מכילתא איז דער לשון מתאים, ס'איז מתאים צו זאגן פעמים ופעמים, איז מתאים היטב מיטן המשך הענין. ס'ממשיך, ווי דער מכילתא זאגט פאסט עס אריין דארטן. וויבאלד אז דארטן רעדט זיך וועגן ביידע אופנים הופכיים,

פעמים שאין אתה עוזב פעמים שאתה עוזב איז עס העלפן עוזב מלשון העלפן דאס איז פארשטאנדיג דער מכילתא אבער רשי ברענגט דאך בלויז דעם אופן פון בהמת נכרי וחדלת רשי ברענגט דאך נישט אראפ דעם גאנצן רשי ברענגט נישט אראפ די ביידע אופנים סיי ווען מען מעג און סיי סיי ווען מען דארף און סיי ווען מען דארף נישט ער ברענגט אראפ נאר ווען מען דארף נישט אין ביידע דוגמאות ברענגט ער אראפ נאר ווען מען דארף נישט איז וואס זאגסטו מיר פעמים רעדסט דאך נאר וועגן נישט העלפן וואו מען דארף נישט העלפן וואס זאגסטו מיר פעמים מען דארף און פעמים מען דארף נישט אבער רשי ברענגט דאך בלויז דעם אופן פון בהמת נכרי וחדלת, איז וואס פאר אן ארט האט דארט צו זאגן ופעמים שאתה עוזר, וויבאלד אז ער רעדט נישט וועגן דעם בפירושו, ער רעדט נישט בכלל וועגן וועגן ווען מען דארף יא העלפן, דער מכילתא ער רעדט וועגן ביידע אופנים, זאגט ער פעמים שאתה עוזר, ווען ס'רעדט זיך וועגן חמור של ישראל ומשאו של גוי דארף מען העלפן, פעמים שאין אתה עוזר ווען ס'חמור של ווען ס'חמור של של גוי ומשאו של ישראל, דעמאלט דארף מען נישט העלפן, אבער רשי רעדט דאך נישט וועגן די ביידע סארטן אופנים. און אויב ער מיינט אז ס'איז דא א חיוב פון עוזר בכלל, אויב ער קומט מיר דערציילן בכלל אז פעמים שאתה עוזר פעמים שאתה לא עוזר, הגם אז ער ברענגט די ביידע דוגמאות פון שלא עוזר, איז דאך דאס מפורש אין פסוק עזוב תעזוב עמו, וואס דארף עס רשי בכלל רעדן וועגן דעם? האט רשי עס נישט געדארפט זאגן? איז דאך דאס איבעריג אין רשי. ועוד, ווי פאסט אויף דעם זאגן, נאך א אין די שאלה ווערט טיפער די שאלה, ווי פאסט אין דעם זאגן פעמים שאתה עוזר? בפשטות איז דאך אז אלעמאל דארף מען העלפן, ס'איז דא א צייט א תנאי ווען מען דארף נישט העלפן, אבער רוב אוו די טיים דארף מען יא העלפן, וואס ניצט דעם לשון פעמים און פעמים אז ס'איז די זעלבע זאך, אמאל דארף מען יא העלפן און אמאל דארף מען נישט העלפן, ס'איז נישט ריכטיג, ס'איז נישט פארשטאנדיג, וואס זאגט דא רשי? האבן מיר דא די שאלה פארוואס ברענגט רשי זיין פירוש וואס ס'שטייט אין פרשת כי תצא און נישט ווי ס'שטייט אין די מכילתא וועגן זקן ואינו לפי כבודו, ער האט דאך קענען ברענגען וואס דער וואס דער וואס דער מכילתא ברענגט די ביידע זאכן אז חמור של ישראל ומשאו של גוי איז עזוב תעזוב עמו, חמור של גוי ומשאו של ישראל איז וחדלת מעזוב לו. איז איין שאלה, די צווייטע שאלה, רשי, דו ברענגסט, דו ביסט שוין יא משנה פון די מכילתא, ברענג אבער דעם ענין פון בהמת נכרי ומשאו של ישראל וחדלת, ברענג עס דעם ערשטן אזוי ווי אין מכילתא איז דאס איז דאס דער ערשטער. דריטע שאלה, פארוואס זאגט ער פעמים שאתה עוזר? ער זאגט פעמים שאתה עוזר פעמים שאתה לא עוזר רבונו של עולם ער רעדט דאך דא נאר וועגן נישט העלפן וואס דארף ער זאגן בכלל פעמים שאתה עוזר און די שאלה ווערט נאך שטארקער פארוואס זאגט ער דעם פעמים ופעמים איז דאך נישט פעמים ופעמים רוב מאל דארף מען יא העלפן עס מאכט זיך אמאל א תנאי וואס מען דארף נישט העלפן נישט דא קיין סך זאך וואס מען דארף נישט העלפן אבער לויט לויט דעם לויט דעם מכילתא איז דא רעדט ער נאר וועגן דעם רשי לייגט זיך שטייט הא כיצד זקן ואינו לפי כבודו אבער דאס איז דאס אבער אלע אנדערע דארפן יא דארפן פארשטיין וואס טוט זיך דא אות ב', דער טעם וואס רשי ברענגט נישט דעם פאל פון מכילתא היה בין הקברות וואלט מען לכאורה געקענט מבאר זיין, דער רבי וועט טרייען אין אות ב' צו געבן א ענטפער פארוואס ער ניצט נישט דעם כהן בבית הקברות, און דער רבי וועט עס אפפרעגן אז מען קען עס נישט ניצן, וועט ווייטער בלייבן די שאלה פארוואס ברענגט ער נישט פון מכילתא וואס דער מכילתא איז אויף דעם פסוק, און ער ברענגט דווקא פון גמרא און פון ספרי וואס רעדן אין פרשת כי תצא. דער טעם וואס רשי ברענגט נישט דעם פאל פון מכילתא היה בין הקברות וואלט מען לכאורה געקענט מבאר זיין דאס וואס א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין כדי צו מקיים זיין די מצוות עשה פון עזוב תעזוב עמו איז ווייל ביי טומאת כהן איז דא א לא תעשה און אויך אן עשה. דא אן אנדער גדר. זקן ואינו לפי כבודו איז פארשטאנדיג, בהמת נכרי ומשאו של ישראל איז פארשטאנדיג אז מען דארף אים נישט העלפן, וועט מען לערנען שפעטער פארוואס דאס איז, פארוואס עס ווענדט זיך וועמענס דער חמור איז. לכאורה וואלט דאך געדארפט זיין נישט געדארפט זיין קיין חילוק, ווייל אויב מען רעדט וועגן צער בעלי חיים איז דאך די זעלבע זאך, די דוגמא די די די הוראה דא ווי מען לערנט אין דעם פסוק האט נישט טון צו צער בעלי חיים, ס'איז אינגאנצן א אנדערע סארט ענין ווי מען וועט לערנען שפעטער. איז לכאורה איז די צוויי זאכן איז פארשטאנדיג ווייל דער פסוק קומט אונז מחדש זיין אז מען דארף טון. דעם חידוש אז א כהן בבית הקברות קען רשי נישט ברענגען, ווייל איך לערן עס נישט ארויס פון וחדלת, איך וואלט עס געוואוסט אליין. אז ס'איז דא א זאך פון בהמת נכרי ומשאו של ישראל, זקן ואינו לפי כבודו, דארף רשי יא שרייבן, א כהן דארף מען נישט שרייבן, ווייל יעדער איינער וועט פארשטיין אליין אז א כהן קען עס נישט טון. פארוואס? ווייל א כהן דארף אריינגיין אין בית הקברות, איז דא א עשה און א לא תעשה אויף איהם, ס'דא א עשה פון קדושים תהיו, ס'דא א לא תעשה פון לא יטמא בעל בעמיו, און דאס איז דאך נאר א עשה צו גיין העלפן יענעם, איז א איז א עשה און א לא תעשה איז נישט דוחה א עשה, ממילא דערפאר דארף ער נישט אריינגיין, דערפאר קען עס רשי נישט ברענגען לכאורה, לאמיר לערנען אינעווייניג. וויבאלד אז טומאת כהן איז דא א לא תעשה און אויך אן עשה, און דערפאר איז מובן מעצמו בפשטות אז עס ווערט נישט נדחה דורך איין עשה פון עזוב תעזוב עמו.

ווייל מען דארף נישט אנקומען צום לימוד פון דעם יתור הלשון וחדלת גומר, שטייט דאך וחדלת, לפעמים אתה אתה לפעמים איז מען חודל מ'העלפט נישט, כ'דארף עס נישט האבן דעם פסוק צו דעם, דערפאר דארף עס רשי נישט ברענגען. על דרך וואס די גמרא זאגט לגבי דעם לימוד פון פסוק והתעלמת, אין דעם פסוק אין כי תצא ווען ס'שטייט והתעלמת, פעמים שאתה מתעלם, ס'דא דאך אמאל וואס דו דארפסט זיך יא מתעלם זיין, און דארטן לערנט מען טאקע וועגן וועגן כהן בבית הקברות, אז דעם לימוד דארף מען האבן נאר אויף צו ממעט זיין זקן, איים סארי, נאר וועגן זקן ואינו לפי כבודו, ווי מען האט גערעדט פריער, אז אין פרשת כי תצא שטייט והתעלמת, איז דער ספרי און די גמרא ברענגען אראפ ווען מ'דארף זיך מתעלם זיין, זקן ואינו לפי כבודו, אבער נישט לאפוקי כהן והוא בבית הקברות, דארטן ברענגט מען נישט לאפוקי כהן והוא בבית הקברות, ועל דרך זה נישט בנוגע דעם פאל פון היתה מלאכה שלו מרובה משל חברו, דארטן דארף מען עס נישט ברענגען ווייל ס'פארשטאנדיג אליין אז א כהן ווען ס'רעדט זיך בית הקברות איז נישט אזא ענין. און דארטן זעה איך דא נאך נאך א סיבה דארטן דא וואס וואס מ'ברענגט אראפ אין אין פרשת כי תצא אז אויב זיין אויב וועט גיין העלפן דעם ארויסשלעפן אראפנעמען די משא פונעם פערד העט ער פארלירן מער געלט ווי ס'ווערד יענע דארף ער עס נישט טון. אבער דארטן ווערט אויך נישט דערמאנט די ענין פון פון כהן בבית הקברות דערפאר קען רשי נישט ברענגען די דוגמא. ווייל איך דארף עס נישט האבן, נישט פון וחדלת לערן איך דאס ארויס. דער רבי וועט עס גיין אפשלאגן און זאגן איך קען עס נישט ניצן, עס וועט בלייבן ווייטער די קשיא. ווייל מען קען בלאו הכי נישט אננעמען אז רשי האלט אז דער פטור פון ביידע פאלן ווערט אפגעלערנט פון פסוק וחדלת, און דערפאר ברענגט ער נישט דעם פאל פון היה בין הקברות. איך קען נישט זאגן אז ער ברענגט נישט דעם בין הקברות ווייל איך דארף נישט אנקומען צו דעם פסוק, און ער מ'לערנט אפ די אנדערע צוויי זאכן פון זקן ואינו לפי כבודו און חמור און בהמת נכרי ומשאו של ישראל אז מ'דארף נישט, קען נישט זיין אז איך לערן עס ארויס פון דעם זעלבן פון דעם זעלבן פלאץ. ווייל לפי זה. דער רבי וויל ארויסברענגען אז ממילא קען איך נישט ארויסלערנען די ביידע זאכן פון דעם זעלבן פסוק, און פון דעסטוועגן ברענגט עס רשי, אט ער קען ברענגען דעם היה בין הקברות אויכעט. ווייל לפי זה איז שווער. נישט נאר פארוואס ברענגט רשי די דוגמא פון זקן ואינו לפי כבודו, וואס ווערט נישט דערמאנט אין מכילתא, די קשיא וואס מען האט געפרעגט פריער ווערט נאך שטארקער, נאר נאכמער, ווי אזוי קען מען פון איין יתור לשון וחדלת, שטייט דאך וחדלת, איך ווייס נישט וואס צו טון מיט דעם, דארף קען איך אלעמאל ארויסלערנען פון איין ווארט א פון א יתור לשון קען מען ארויסלערנען איין זאך, ווי קען איך ארויסלערנען צוויי זאכן פון דעם, ווי אזוי קען מען פון איין יתור לשון וחדלת אפלערנען צוויי באזונדערע דינים, צוויי באזונדערע היתרים, אז זקן ואינו לפי כבודו, און בהמת נכרי ומשאו של ישראל איז יעמאלט וחדלת. ווי קען מען ארויסנעמען ביידע זאכן? און ס'נישט, דער רבי וועט מדגיש זיין אז ס'נישט נאר צוויי דוגמאות, ס'איז צוויי עקסטערע היתרים. ווי זעט מען עס? דער רבי איז מדגיש אז ס'איז צוויי עקסטערע היתרים. א', זקן ואינו לפי כבודו, אז דער חיוב פון פריקה, לפרק את המשא, צו אראפנעמען די משא פון דעם חמור, איז נישט דוחה כבוד האדם. דאס איז איין היתר, ב' בהמת נכרי וחדלת אז חיוב פריקה איז נישט פארבונדן מיט צער בעלי חיים, אויב ס'האט צוטון מיט צער בעלי חיים האט געדארפט אלעמאל, נו ווארום מצד צער בעלי חיים איז קיין נפקא מינה נישט צו וועמען געהערט די בהמה, ממילא לערן איך ארויס א נייעם לימוד אז אפילו ס'רעדט זיך וועגן צער בעלי חיים אבער ס'רעדט זיך וועגן א בהמת נכרי ממילא יעמאלט דארף איך עס נישט טון, איז ווי קען איך ארויסלערנען פון דעם איין וחדלת ביידע זאכן? מוז מען זאגן, מוז איך קומען צו א מסקנא, אז כאטש דער לימוד פון וחדלת איז נישט דער מקור הפטור אויף ביידע פאלן, נישט דאס איז דער מקור, איך קען עס נישט ארויסלערנען פון איין פון איין זאך, און פון דעסט וועגן ברענגט זיי רשי ברענגט זיי רשי צוזאמען, ווייל סוף סוף רשי האט געפונען עפעס א אפילו ס'איז צוויי היתרים מיט אלס, און מ'לערנט עס נישט ארויס פון דעם פון דעם ווארט וחדלת, פון דעסוועגן ברענגט ער זיי צוזאמען, ברענגט ער ביידע, ווייל סוף סוף זענען זיי ביידע אינעם כלל פון פעמים שאתה חודל, אויב אזוי אפילו איך ווייס וועגן א כהן אז א כהן קען נישט אריינגיין ווייל אין עשה ולא תעשה דוחה עשה, פון דעסוועגן ברענג עס ברענג עס אויכעט אראפ, איז הדרא קושיא לדוכתא, פארוואס האסטו משנה געווען פון דעם מכילתא, פארוואס ברענגט נישט רשי דעם פאל פון מכילתא על אתר היה בין הקברות? פארוואס ברענגסטו נישט דאס דעם כהן און און און די רבי האט דוחה געווען דעם תירוץ אז מען קען עס נישט ניצן, קומט צוריק די שאלה, פארוואס קריכסטו צו פרשת כי תצא און דו ניצט נישט וואס דער מכילתא זאגט אויף דעם פסוק גלייך דא? אות ג', וועט מען דאס פארשטיין, בהקדם לבאר דעם טעם וואס רש י איז דא בכלל מפרט דוגמאות. צו פארשטיין די שאלות וואס מיר האבן געפרעגט, וועט מען דארפן, איז געבליבן ווייטער די שאלות וואס מען האט פריערט אויסגערעכנט שוין נאכ'ן סעיף א', געבליבן די אלע די אלע שאלות, איך חזר נאכאמאל, ס'איז אביסל א שווערערע שיחה, איך חזר נאכאמאל זאל נישט ווערן צוטומלט, פארוואס ברענגט רש י נישט ווי ס'שטייט אין מכילתא, מכילתא איז אויפן פסוק, און דער כי תצא איז, און דער ווארט וואס ער ברענגט איז פון כי תצא, גאר אין א אנדערע זאך אינגאנצן, דערנאך פארוואס רש י הייבט אן, אויב ער ברענגט שוין יא, נישט ווי דער מכילתא, ברענג אבער די ערשטע זאך, וואס דער מכילתא, מכילתא ברענגט דאך איין זאך, ברענג די זאך די ערשטע, און דערנאך די צווייטע וועט זיין זקן ואינו לפי כבודו. די דריטע שאלה איז געווען, פארוואס זאגט ער לפעמים, לפעמים שאתה עוזר? ביידע דוגמאות וואס רש י ברענגט איז דאך אויף נישט צו העלפן, סיי זקן ואינו לפי כבודו, און סיי וכד', סיי בהמת נכרי ומשאו של ישראל, איז דאך נישטא דארט קיין דוגמא אויף העלפן, זאגסטו פעמים שאתה עוזר פעמים שאתה לא עוזר. און נאך אין דעם איז דאך די שאלה ווערט טיפער, פארוואס זאגסטו פעמים ופעמים, כאילו ווי ס'איז די זעלבע זאך, אמאל יא אמאל נישט, ניין, די מצוה איז עזוב תעזוב עמו, ס'איז דא אמאל וואס נישט. זאגט דער רבי, האט דער רבי געוואלט געבן א ענטפער, דער רבי האט עס אפגעפרעגט, און אות ג' דער רבי הייבט אן צו געבן צו פארשטיין, אבער וועט מקדים זיין נאך א שאלה, וועט מען דאס פארשטיין בהקדם לבאר דעם טעם וואס רש י איז דא בכלל מפרט דוגמאות, וואס דארף רש י בכלל דא ברענגען דוגמאות? און די רבי ברענגט די שאלה זייער געוואלדיג פון א פסוק וואס מען זעט אז רש י מאכט זיך נישט וויסענדיג דארטן, פארוואס דא ברענגסטו דוגמאות? בפרט אז בפסוק והתעלמת, דארטן אין כי תצא, זאגט רש י ורבותינו אמרו פעמים שאתה מתעלם וכו'. דעטס איט. רשי גייט נישט ווייטער און טייטשט נישט אויס וואס זיי זענען די פעמים שאתה מתעלם. דארטן זאגט ער נישט גארנישט, נאר ער באגנוגנט זיך מיט וכו'. איז דאך נישט צו פארשטיין, דא ווען רשי ברענגט מיר דוגמאות, דארטן מיינט רשי נישט קיין דוגמאות. איי קען מען דאך זאגן אז רשי האט זיך פארלאזן אויף דעם וואס ער האט שוין דא געברענגט די דוגמאות פון זקן ואינו לפי כבודו און חמור של חמור של גוי ומשאו של ישראל, דארף ער עס נישט ברענגען דארטן נאכאמאל, זאגט דער רבי ס'איז א גרויסער דוחק איך קען דאס נישט זאגן, פארוואס? און ס'איז א דוחק גדול צו זאגן אז בדברים אין פרשת כי תצא איז ער נישט מפרט די פרטים, דערפאר וואס ער פארלאזט זיך אויף דעם וואס ער האט ברענגט זיי אויף וחדלת בפרשתנו אין חומש שמות. מ'טרעפט נישט אזא זאך אז רש י זאל זיך פארלאזן אין כי תצא, אין אין שמות, ויקרא, במדבר, וואו האבן נאך אזויפיל חומשים און אזויפיל פרשות, ער האט זיך פארלאזן וכו' אז ער האט געזאגט אין פרשת משפטים האט ער עס אויסגערעכנט, קען עס נישט זאגן, ממילא ווערט דאך א שאלה, דארטן זאגט רש י קלאר פעמים שאתה מתעלם וכו', און דא ברענגט ער ראיות, נישט נאר ער ברענגט ראיות, ער ברענגט ראיות אנדערש ווי דער מכילתא, און דער לשון דארטן ווי פעמים ופעמים שטימט נישט מיט אלע סארטן זאכן. בפרט די שאלה ווערט נאך שטארקער, אז א' דא רעדט זיך וועגן חיוב פריקה, און דארט וועגן השבת אבידה, אפילו מען זאל זאגן אז דער קינד וועט געדענקען, רעדסט דאך וועגן אנדערע צוויי סארטן זאכן, דא רעדסטו וועגן פריקה, דארטן רעדסטו וועגן השבת אבידה, האט די תורה, די תורה זאגט והתעלמת, האט רש י געדארפט זאגן יעצט פעמים שאתה מתעלם און זאגן וואס דאס איז, אז דער קינד זאל וויסן אז ס'איז דאך אנדערש פון פריקה מיט אבידה לכאורה, דארף דער קינד וויסן וואס דאס איז. ב. דער צווייטער פאל אין רש י דא. מיר זאגן אז רשי פארלאזט זיך אויף די רשי פון דא, דער צווייטער פאל אין רשי פון בהמת נוכרי ומשאו של ישראל פאסט נישט ביי פאסט נישט ביי השבת אבידה, דא פאסט עס יא, ווייל ווען דארף מען העלפן, ווען ס'איז א חמור ישראל, ווען ס'איז א חמור של נוכרי דארף מען נישט העלפן, דארטן איז א חילוק צו ס'איז דארטן חילוק וועמענס דער חמור איז. פאסט נישט ביי השבת אבידה, ווארום פון משאו של ישראל טאר מען זיך נישט מתעלם זיין, נישט קיין חילוק וואס די מעשה איז, עס א משאו של ישראל אפילו עס איז אויפן חמור של נוכרי, איז דא א מצוה פון השבת אבידה, האט רש י געדארפט דארטן זאגן אז דארטן רעדט זיך נישט וועגן א סארט זאך פון חמור של נוכרי, אז חמור של ישראל און משאו של נוכרי יעמאלט דארף מען נישט העלפן. ווייל דארטן זאגט מען דאך אז השבת אבידה איז אלעמאל משאו של ישראל איז אלעמאל. געוואלדיג די שאלה וואס די רבי פרעגט, פארוואס זאגט רש י דארטן גארנישט? מוז מען זאגן? מוז מען קומען צו א מסקנא? כ'האב נישט קיין אנדערע ברירה, איך זוך וואס צו ענטפערן, חידוש נפלא ביותר וואס די רבי וועט מחדש זיין, וואס איז די חילוק פון דא ביז דארטן? נאך א שווערע שאלה אויף רש י. מוז מען זאגן אז וויבאלד ענינו של פירוש רשי על התורה איז נאר בלויז צו מפרש זיין די כתובים, זייער אינטערעסאנט איינע פון מיר האבן נאך נישט געלערנט ביז היינט איינע פון די כללים פון רשי וואס דער רבי גיט דא ארויס א געשמאקן נייעם כלל, מוז מען זאגן אז וויבאלד ענינו של פירוש רשי על התורה איז נאר בלויז צו מפרש זיין די כתובים, אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא, קומט דיר טייטשן דעם פסוק, זאלסט פארשטיין וויאזוי מען לערנט דעם פסוק, אבער נישט צו לערנען פרטי דינים, קומט מען נישט לערנען קיין דינים, דאס נישט רש י נישט קיין ענין אויף לערנען פרטי דינים, דערפאר ברענגט ער דארט נאר דעם טייל פון דרשת חזל וואס איז נוגע צום פירוש הכתוב, לא תראה והתעלמת, שטייט דאך קלאר לא תראה והתעלמת, טאקע איז בלשון בלשון בתמיה, והתעלמת, זאגט די תורה ניין, זי זאגט די לערנט מען ארויס אז פעמים שאתה מתעלם, מער דארף ער נישט זאגן, ער גייט נישט אריין אין קיין פרטים וואס דאס איז. אויב אזוי ווערט דאך די שאלה פארוואס דא גייט ער יא אריין אין פרטי, אויב דו זאגסט אז דער כלל פון רש י איז אז ער גייט נישט אריין אין פרטי דינים, פארוואס דא גייט ער יא אריין? על פי זה, היות אז בפרשתנו איז רש י יא מפרט די דוגמאות פון פעמים שאתה חודל, איז דערפון גופא געדרונגען אז דא איז זייער פירוט נוגע ומוסיף אין הבנת פשט הכתוב פון וחדלת, מוז מען קומען צו א מסקנה אז רש י האלט אז מיט דעם ברענגען די דוגמאות, ס'איז נישט ווייל ער וויל עס ברענגען די פרטי דינים פרטי הלכות, ער וויל אונז זאגן אז ס'איז נוגע צו דעם פשט הכתוב, ווי מ'האט גערעדט פריער אין אנהייב שיחה, אז דארף זיין א שאלה אויף דעם פריערדיגן פסוק מיט דעם פסוק, דאס וואס רש י'ן האט געקוועטשט, דערפאר האט רש י עס געמוזט דא ברענגען, און דארטן דארף מען עס נישט ברענגען, רש י גייט נישט אריין אין קיין פרטי דינים, ער זאגט נאר דעם אינגל, וואס זאגט ער אים? פעמים שאתה מתעלם וכו', דעטס איט, ער דארף אים נישט זאגן ווער און וואס און ווען, דא מוז ער עס זאגן צו קענען פארשטיין דעם פסוק פשוט כפשוטו. אות ד', דער ביאור בזה, ערשט אריינגיין אין דעם ביאור און די חידושים נפלאים וואס דער רבי גייט מחדש זיין דא. דער עיקר שוועריקייט אין דעם פירוש הפשוט פון כי תראה וגומר וחדלת וגומר איז, וואס איז דער עיקר שוועריקייט וואס האט רשי'ן געקוועטשט דא? דער רבי וועט זאגן צוויי זאכן. איין זאך פון דעם לשון הכתוב, און צווייטע זאך פון דעם תוכן הכתוב. נישט נאר פון דעם לשון נאר פון דעם תוכן האט רש י א שאלה און ס'קוועטשט אים, און דאס וואס ער זוכט צו ענטפערן דא. וועט ווערן פארשטאנדיג אלע שאלות. פון כי תראה וחדלת איז נישט נאר מצד דעם לשון הכתוב, כ'האב א שאלה מצד לשון הכתוב אבער כ'האב נאך א שאלה, נישט נאר מצד דעם לשון הכתוב וואס לויטן פירוש וחדלת מעזוב לו בתמיה קומט אויס אז דער ווארט כי וואס איז משמש בלשון דילמא, דילמא מיינט טאמער, באציט זיך נישט צו די ווערטער תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, וואס קומען גלייך נאכן ווארט כי, נאר ערשט צו די ווייטערדיגע ווערטער וחדלת וגומר. זייער געשמאק. שטייט כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו. וואס קומט דא דער כי מיר זאגן? קען שטיין תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, דער כי גייט נישט טאמער וועסטו זען א חמור איז רובץ תחת משאו, דער כי גייט כי טאמער וחדלת. איז ממילא ווערט דאך שווער דא ווי דער כי קומט נאר מסביר זיין איבער דעם וחדלת, דער כי האט נישט קיין שייכות צו די ווערטער תראה חמור שונאך נאר כי טאמער וחדלת, זאגט די תורה ניין, עזוב תעזוב עמו. איין שאלה, זייער געשמאק. ס'איז נישט טאמער וועסטו זען, טאמער וועסטו זען א חמור זיצן דארטן, טאמער וועסטו זיין וחדלת. דאס איז איין שאלה, אבער דער רבי זאגט נאר דער עיקר שוועריקייט איז אין תוכן פון דעם פסוק. דער טעם בפשטות פארוואס דער פסוק דארף שולל זיין דעם קא סלקא דעתך פון וחדלת מעזוב לו, פארוואס דארף די תורה בכלל צולייגן בכלל דעם ענין פון וחדלת מעזוב לו, איז ווייל דא רעדט זיך וועגן חמור שונאך, יא, מ'רעדט דא נישט סתם אזוי וועגן אז ער זעט א חמור, מ'זעט ווען ער זעט חמור שונאך, קען דאך זיין אז ער וועט עס נישט וועלן אים העלפן, שטעלט זיך די שאלה, בדומה לזה שטייט אין דעם פסוק גלייך פארדעם, אויב איך רעד אז ס'רעדט זיך וועגן חמור שונאך, קומט אויס די שאלה פונעם פריערדיגן פסוק ווי מ'האט גערעדט אנהייב שיחה, אז דא וועט זיין א שאלה פונעם פריערדיגן פסוק אויף דעם פסוק, וואס איז די שאלה? שטייט כי תפגע שור אויבך, אויכעט א שונא, תועה, ער איז פארלארן געווארן אין מיטן וועג, דו זעסט אז ער האט נישט קיין בעל הבית, ער איז פארלארן, און דארט איז די תורה נישט מזהיר מיטן לשון וחדלת מלהשיב לו וכיוצא בזה. איז תמוה ממה נפשך. דאס איז וואס ס'קוועטשט רש"י'ן, וואס טוט זיך דא? פארוואס אינעם פריערדיגן פסוק שטייט עס נישט? די זעלבע מעשה, ס'איז פארלארן געווארן א חמור פון דיין שונא, זאגט די תורה אז זאלסט אים זאלסט אים אומקערן, עס שטייט נישט וחדלת, און דא שטייט יא. איז תמוה, וואס איז די שאלה? דער רבי וועט אויסרעכענען די שאלה בפרטיות. אויב ס'איז נויטיג צו באווארענען בשייכות צו אן אויב ושונא, איז נוגע מ'מוז מדגיש זיין אז מ'טאר נישט אז ס'דארף זיין עזוב תעזוב עמו אדער אפגעבען די אבידה, האט עס דער פסוק געדארפט זאגן ביים ערשטן מאל, אונטערגעשטראכן דעם ערשטן מאל, וואו עס רעדט זיך וועגן אזא פאל, וואו איז דער ערשטער מאל? כי תראה ווי דער לשון כי תפגע שור אויבך תועה, האט עס דארטן געדארפט שטיין, וחדלת? ניין, עזוב תעזוב עמו. און אויב מען דארף עס דארט נישט באווארענען, אויב איך וואלט אליין, איך פארשטיי אליין אז ס'דא א מצוה פון עזוב תעזוב, און אז ס'איז פארלארן דארפסט עס צוריק ברענגען, ווייל א איד איז מחויב אין די מצוות, אויב אזוי, ווייל אויב איך זאג. אויב מען דארף דאס נישט באווארענען, פארוואס? ווייל מאי קא משמע לן, מען דארף אים זאגן אזא זאך? און ווי ביי אלע אנדערע ציוויים, זייער געשמאק, ווי ביי אלע אלע אנדערע ציוויים פון תורה, שטייט נישט אז אויב איינער וויל נישט פאלגן דעם ציווי, זאגט מען אים אז ער דארף יא פאלגן. ס'איז נישטא אין גאנץ תורה אזא זאך. די תורה זאגט אונז מצוות וואס מען דארף טון. איז דער איז קומט דאך אויס אז דערפאר זאגט עס נישט די תורה ביי דעם ערשטן פסוק, ווייל כי תפגע שור אויבך איז זיכער זייער מאי קא משמע לן אז מען דארף עס אז מען דארף נעמען און מען דארף עס אפגעבן. אויב אזוי ווערט דאך צוריק די שאלה איז פארוואס זאגט עס דער פסוק בדידן ביים צווייטן מאל יא? איז ממה נפשך אויב מען אויב מען דארף עס האבן האט עס געדארפט זיין ביים ערשטן מאל, אויב מען דארף עס נישט האבן און איך לערן עס אליין ארויס אז ס'קען זיין טאקע דיין שונא אבער ס'דא א מצוה און די תורה גייט קיינמאל נישט זאגן זאלסט געדענקען, טאמער וויל יענער און יענער נישט טון די מצוה, זאג איך דיר זאלסט עס יא טון. וואס מ'איז דא, הייבט אן די תורה מיט א נייע זאך, וחדלת, פארוואס דארף מען עס האבן? מוז דאך זיין אז ס'עפעס דא א חילוק פון דעם פריערדיגן פסוק ביז דעם פסוק, וואס איז דאס? האט רש י געקוועטשט, האט רש י געזוכט מיט וואס עס צו ענטפערן, מיר האבן פארשטאנדיג די פסוקים, מיר האבן פארשטאנדיג די רש י, כפתור ופרח. דערפון נעמט רשי ארויס, רשי האט דאס געקוועטשט, דערפון נעמט רשי ארויס אז דער וחדלת קומט לערנען א דין וואס איז שייך בלויז צו אונזער פסוק, אין פריערדיגן פסוק דארף מען עס נישט, און אין כי תצא דארף מען עס נישט, נאר דא דארף מען עס האבן. ער לערנט אונז נישט די פרטי דינים ווי געזאגט פריער, דאס איז נישט רשי'ס וועג, צו אונז געבן צו פארשטיין פשוטו של מקרא וואס דא טוט זיך, וואס איז די חילוק פונעם ערשטן פסוק ביזן צווייטן פסוק. און דעריבער קען זיך רשי נישט באגנוגענען מיט זאגן ומדרשו פעמים שאתה חודל, נישט ווי אין כי תצא וואס ער זאגט והתעלמת פעמים שאתה מתעלם, דא מוז ער אויסרעכענען וואס דאס איז, פארוואס? ווייל דער ענין פון וחדלת אז ס'זאל קומען צו א מצב אז א מענטש קען יא זאגן אז די תורה זאגט אונז אז ס'דא אז דא די הלכה איז און די תורה זאגט אז ס'דא א צייט וואס מ'דארף זיך יא אפהאלטן און מ'דארף עס נישט טון, ממילא קען דאך ארויסקומען פון דעם א חיסרון, אז מענטשן וועלן זיך מאכן א טעות, דאס איז די נקודה פונעם מענטש, מענטשן וועלן מאכן א טעות, און זאלן טענה'ן, איך בין אויכעט אזא. זאגט אים די תורה, ניין, מוז רשי אויסרעכענען ווער זיי זענען, זאלסט געדענקען, אז פאר דו גייסט מחליט זיין אז דו קענסט נישט העלפן, איז דאס נישט ווייל ער איז דיין שונא, דארפסט געדענקען אז ס'האט צוטון מיט דעם, מיט ווייל דו ביסט טאקע א זקן, דו ביסט טאקע אינו לפי כבודו, און די אלע זאכן וואס רשי רעכנט אויס, איז ממש מיוחד, און ער רעכנט נישט דעם כהן בבית הקברות, ווי דער רבי וועט עס מסביר זיין זייער זייער געשמאק. איז די נקודה איז דאס נאר נוגע צו אונזער פסוק, און דעריבער קען זיך רשי נישט באגנוגען מיטן זאגן ומדרשו פעמים שאתה חודל, נאר מען מוז ברענגען אויך די פאלן ווען אתה חודל, נישט אזוי ווי דארטן זאגט ער והתעלמת פעמים שאתה מתעלם, נאר ער ברענגט די דוגמאות, וואס דער צווייטער פאל בהמת נכרי ומשאו של ישראל איז שייך נאר אין אונזער פסוק און נישט אינעם פריערדיגן פסוק ביי השבת אבידה כנל, ביי השבת אבידה איז דאס נישט שייך ווי גערעדט פריערט אז ביי השבת אבידה איז נישט שייך דער ענין פון דעם, און דערפאר שטייט וחדלת וחדלת וגומר, פעמים שאתה חודל, אין דעם פסוק דווקא. בלייבט אבער שווער, כנזכר לעיל סעיף א', פארוואס ברענגט רש י אויך זקן ואינו לפי כבודו? אויב אזוי איז זיין פארשטאנדיג וואס רש י ברענגט דעם בהמת נכרי ומשאו של ישראל, און די מעשה פון בהמת נכרי ומשאו של ישראל איז דאך שייך נאר אין אונזער פסוק וואס ס'רעדט זיך דאך נישט וועגן קיין צער בעלי חיים, ס'רעדט זיך דאך נאר ווייט געשען וועגן א ישראל, דערפאר מוז עס די תורה דאך ברענגען, דארטן איז דאס נישט שייך, השבת אבידה איז נישט קיין חילוק וועמען דער חמור באלאנגט, השבת אבידה איז שייך איז שייך צו אלעמען, קען עס רשי נישט ברענגען. עס בלייבט אבער די שאלה פארוואס ברענגט ער דאס אויכעט. און נאך טיפער פון די דוגמא וואס ער ברענגט בהמת נכרי ומשאו של ישראל האט מען שוין ארויסגעלערנט א חידוש און מ'ווייס שוין דעם אפלערנונג אז נישט אלעמאל קען מען זיין קען מען זיין זיך חודל זיין אדער נישט העלפן וחדלת נאר ס'דא א ספעשל זאך וואס דארפסט האבן בכלל דעם ענין פון זקן ואינו לפי כבודו. און אויכעט און נאך טיפער דער מכילתא ברענגט דאך עס גארנישט. אות ה, דער ביאור אין דעם. יעצט קומט דער ביאור בפרטיות. מיט ברענגען דעם ומדרשו איז רש י נישט אויסן צו זאגן א צווייטן פירוש אין פסוק, עכט א חידוש נפלא. רש י ברענגט נישט א צווייטן פירוש, נאר אז דאס איז בהמשך צום ערשטן פירוש. דער דרש איז משלים, פארענטפערט א זייטיגע שוועריקייט אין דעם פשט. בדרך כלל ברענגט א מדרש דאס אזוי ווי א צווייטע פירוש, דא איז דאס ניין, דער מדרש איז משלים דעם ערשטן פירוש. און על פי זה, זייער געשמאק אין חצאי ריבוע, לכאורה איז דאך דא א מאדנע זאך, רשי זאגט אינגאנצן עפעס א לשון וואס ער נוצט דאס נישט, און על פי זה איז אויך פארשטאנדיג וואס רשי איז מאריך בלשונו ומדרשו, כך דרשו רבותינו, און זאגט נישט בקיצור ווי אין רוב ערטער, ומדרשו און זאגט וואס דער מדרש זאגט. ווייל ער וויל דיר זאגן אז דער דרש בלייבט טאקע א דרש, אבער איך ניץ אים דא ווייל ער איז משלים דעם פשוטו של מקרא. דערמיט איז רש י מדגיש מיט דעם זאגן כך דרשו רבותינו אז דער פירוש פון מדרש פאר זיך איז רחוק פון פשוטו של מקרא, איז נישט קיין דרש הקרוב לפשט. ס'איז א באזונדער ענין פון דרש ומדרשו כך דרשו, צוויי מאל ומדרשו כך דרשו, עס בלייבט א דרש, עס בלייבט א דרש, מען איז נאר מצרף דעם מדרשו צום פשט, צום פשט הכתוב, דאס הייסט אז מיט וחדלת מיינט דעם פסוק, מיינט דער פסוק אויך צו מרמז זיין פעמים שאתה חודל, ווען איך לערן ווי געלערנט פריער, איך לערן כפשוטו, לערנט מען וחדלת בתמיה. זאגט רשי און דער דרש איז אז ס'איז וחדלת א הוספה צו דעם ענין פון וחדלת בתמיה, וחדלת יא, ס'דא אמאל וואס מ'דארף זיך יא אפהאלטן, דאס איז א הוספה צו דעם פירוש פון רשי אין פשוטו של מקרא, און ס'בלייבט אבער א דרש. בסגנון אחר, דער רבי וויל עס ארויסברענגען מער מ'זאל עס פארשטיין בעסער, דורך ברענגען דעם מדרש אז פעמים שאתה חודל, ווערט רעכט די שאלה הנ"ל נישט אין פשט הכתוב, נאר פארוואס דווקא דא מוז די תורה שולל זיין דעם קסלקא דעתך שמא תראה וחדלת מעזוב לו? רשי האט געקענט טאקע זאגן סתם אזוי וחדלת מעזוב לו פעמים שאתה חודל. באלד אבער אז דא קומט צו א נייער חידוש אז ס'איז דא א ענין וואס וואס די תורה וויל אונז זאגן אז מען דארף זיך יא אמאל אפהאלטן, און דורכדעם עט קומען א מצב ווען מענטשן זיך אפלערנען אויף נישט, דארף רש"י ארויסברענגען וואס דאס איז. דערפאר איז דער מדרש איז משלים אויף דעם ענין. וויבאלד אז פעמים שאתה חודל, דא קומט די נקודה, קען א מענטש א טעות האבן, אדער זיך מורה היתר זיין, אז אויך אין זיין פאל איז נישט אזוי הארב אויב ער וועט חודל זיין מעזוב לו. דאס איז דער יסוד. ממילא מוז די תורה מוז זאגן, דווקא ביי דעם פסוק מוז ער זאגן וחדלת מעזוב לו ווי מען גייט עס מסביר זיין זייער קלאר, און דווקא דא מוז ער ברענגען דעם מדרש, צו מדגיש זיין אויף אז דאס איז א המשך צו די שאלה מיר זאגן וחדלת, און אז מ'קומט אונז לערנען אז זאלסט געדענקען ווען ס'דא דער וחדלת און ווען נישט. דעריבער איז דא דער פסוק שולל דאס מיט'ן זאגן וחדלת בתמיה, נאר עזוב תעזוב עמו. טאמער עט קומען א מענטש און עט זאגן איך בין עכט אזוי, איך בין נישט, איך בין עכט א אלטער, איך בין עכט לפי כבודו, דארף מען טאקע וויסן צו ס'איז לכבודו, צו ער איז טאקע אלטער, אפשר מאכט ער זיך פאר אלטער, מילא יעמאלט נישט, דארף די תורה אונז מדגיש זיין זאלסט געדענקען, אז מען לערנט דעם פסוק לערנט מען קודם וחדלת מעזוב לו, מען דארף אלעמאל העלפן, דאן קומט צו זאלסט געדענקען אז ס'דא אמאל וואס נישט, אבער ס'מיינט נישט דיר, דו דארפסט זיין זיכער אז ס'מיינט דיר, דאס וואס די נקודה איז דא אין דעם ענטפער, אות ו'. און דער הדגשה איז דא אז דעם טעות וואס א מענטש קען מאכן פון וחדלת, ווי דער מדרש זאגט, וחדלת, וחדלת, און עט זאגן אז ס'פאסט נישט פאר אים, איז נאר דא שייך, נישט אין די אנדערע ערטער, נישט אינעם פריערדיגן פסוק, נישט אין פסוק אין כי תצא. פשוט געוואלדיג. כדי צו פארשטיין פארוואס זאל מען חושש זיין אז די פעמים פון אתה חודל זענען עלול צו גורם זיין דעם קסלקא דעתך הנ"ל, יא? דארף פארשטיין פארוואס דער פעמים עט ברענגען א מענטשן אז ער זאל זיך אז ער זאל ווערן אז זאל ווערן א מיקל אין דעם און זאגן ס'איז נישט אזא גרויסע מצוה איך קען מיקל זיין אין דעם טייטשט רש"י אויס וואס די פאלן זענען ער מוז דיר ברענגען זאגן דאס ווען ער זאגט נאר אז פעמים שאתה חודל וואלט געווען זייער נישט גוט ווייל ער עט זיך אפלערנען ס'פאסט נישט פאר מיר זאגט אים רש"י וואס דאס איז זאלסט געדענקען וואס דאס איז און טאקע אלעמאל דארף מען יא העלפן איז דא נאר איינציגע ערטער וואס נישט א', רש"י ברענגט אראפ די צוויי זאכן, מיר האבן פארשטאנען פארוואס ער ברענגט די צוויי, ער ברענגט נישט כהן בבית הקברות, און דווקא ברענגט עס דעם צווייטן די בהמת נכרי, די קשיא איז דאך געווען פארוואס ברענגט ער עס נישט אז דער מכילתא ברענגט נאר דאס, האט ער דאס געדארפט ברענגען דעם ערשטן כאטש. דער ענטפער איז, א', ער ברענגט זקן ואינו לפי כבודו, דער חיוב פון פריקה ווערט נדחה אפילו צוליב כבוד האדם, ועל אחת כמה וכמה צוליב קדושת און כח האדם, אויב ס'ווערט נדחה צוליב כבוד האדם, איך האב אויכעט כבוד האדם, מען קען אזאך אפלערנען פון דעם זייער גיך אז נישט, זאגט די תורה ניין, קום איך צוריק צו דעם צו דעם צו דעם פשט, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת, ניין, ווען יא, זאלסט גוט אכטונג געבן צו דו ביסט אין דעם אין דעם קאטעגארי אז דו קענסט זיך חודל זיין. דאס איינע. בעת די צווייטע דוגמא, בהמת נוכרי ומשאו של ישראל, דערפון זעט מען אז מען איז דא נישט אויסן צו פארמיידן דעם צער פון דער בהמה, וועט עס אויכעט אים ווייזן אז ס'איז נישט קיין פשוט'ע מצוה, ס'ליגט דא עפעס באהאלטן אין די מצוה, און זאלסט געדענקען אז ווען דו זעסט אזא זאך, זאלסטו טראכטן זייער גוט צו דו גייסט אריין אין די קאטעגארי צו נישט. יעצט וועט מען פארשטיין אייכעט וואס דער רבי וועט מסביר זיין פארוואס ער ברענגט פריערט דעם זקן, דערנאך ברענגט ער בהמת נוכרי. דאס איז וואס רש י איז מקדים פעמים שאתה חודל ופעמים שאתה עוזר, ס'איז נישט דער פשט אז בכלל אין רוב פאלן איז דא דער ציווי עזוב תעזוב, און דער היתר פון וחדלת פעמים שאתה חודל איז בלויז אין אן אויסנאם פאל. ניין, דאס וויל רש י דא מדגיש זיין. ס'איז דאך געווען א שאלה וואס זאגט רש י פעמים ופעמים, דהיינו ביידע דוגמאות זענען דאך אויף נישט, סיי ביי א זקן ואינו לפי כבודו, סיי ביי חמור של בהמת נוכרי ומשאו של ישראל, ביידע איז אויף נישט, פארוואס זאגט ער פעמים חודל פעמים נישט, און אויכעט פארוואס זאגסטו פעמים און פעמים אז ס'איז די זעלבע זאך? זאגט דער רבי נאר דער חיוב פריקה איז מלכתחילה א געוואלדיגע ווארט, דער חיוב פריקה איז מלכתחילה מצומצם ומוגבל, פעמים שאתה חודל פעמים שאתה עוזר. ס'איז יא אזוי. ס'איז א, לכתחילה האט עס דער אייבערשטער געגעבן אויף א אופן אז ס'איז פעמים ופעמים. פעמים שאתה חודל ופעמים שאתה עוזר, דער חודל און דער עוזר זענען געטיילט כאילו אויף גלייכע פעמים. ממילא איז פארשטאנדיג אז א מענטש קען זיך דערביי לייכט מורה היתר זיין נישט צו מקיים זיין דעם ציווי. ממילא מוז רשי אונז מפרט זיין בדיוק וועגן וואס ס'רעדט זיך, דעריבער איז תורה בפירוש שולל אזא הנחה, קומט מען צוריק ווי רשי לערנט די פשוטו של מקרא צו דעם, מוז מען האבן ביידע צוזאמען, דער מדרש איז נאר משלים אויף דעם, און וואו ווי קומט מען צוריק, וחדלת מעזוב לו בתמיה, עזוב תעזוב עמו. על פי זה איז פארשטאנדיג פארוואס רש י איז מקדים דעם פאל פון זקן ואינו לפי כבודו צום פאל פון בהמת נוכרי, ווייל דער עיקר גורם צו איינרעדן זיך אז דער היתר איז גילטיג אויך אין זיין פאל, קומט פון דעם פטור ביי זקן ואינו לפי כבודו. טאקע דער צווייטער וועט אים אויכעט קענען געבן אביסל א לימוד, אז מען זעט אז עס האט נישט טון צו צער בעלי חיים, עס האט צו טון נאר צו דעם אידן, איך האב פיינט דעם אידן, איך דארף עס נישט טון, זאגט די תורה ניין, אבער דא איז דאס נאך אסאך שטארקער, ווען מען רעדט וועגן. ווען מען רעדט וועגן די זקן ואינו לפי כבודו, איך בין שוין א זקן, מען קען זיך איינרעדן אז ער איז א שוואכער מענטש ער קען עס נישט טון, מה שאין כן די פטור פון בהמת נוכרי איז א טפל טעם וסיוע אז דער חיוב בכלל זאל נישט זיין חמור בעיניו, איך זע דאך אז ס'האט נישט טון צו צער בעלי חיים, ממילא מוז די תורה אונז אנזאגן, די תורה האט אונז געגעבן דא א נייעם גדר אין דעם ענין אין דעם פסוק פון כי תראה חמור שונאך איז אינגאנצן אנדערש פון אבידה, ס'איז אנדערש פון כי תצא ווי מ'וועט לערנען שפעטער. דערפאר דא דארף מען אנזאגן ביידע זאכן, מען דארף האבן דעם וכו' דלתא, מען דארף האבן דעם וחדלת פון דעם מדרש צו אונז לערנען אז מען זאל וויסן ס'איז דא אמאל וואס מען דארף זיך יא, לכתחילה איז די תורה געגעבן אויף א אופן אז אמאל דארף מען נישט, אבער זאלסט זיך נישט אפלערנען יעדן מאל, ס'מיינט נישט דיר, ס'מיינט דיר דו דארפסט אכטונג געבן אויב דו ביסט דער מענטש וואס דו דארפסט עס נישט טון. ס'איז אויך פארענטפערט בפשטות, יעצט וועט ווערן פארענטפערט בפשטות פארוואס רשי ברענגט נישט דעם פאל פון היה בין הקברות, פארוואס ברענגט ער נישט דעם פאל בין הקברות? פון דעם פאל קען מען נישט ארויסדרינגען קיין קולא אין דער כללית'דיגער חיוב פריקה. די גאנצע נקודה איז דא אז די תורה וויל אונז אנזאגן וחדלת מיט א לשון בתמיה אז מ'זאל זיך נישט אפלערנען, ווי ס'שטייט אין הלכה און אין גמרא אז וחדלת ס'איז דא אמאל וואס יא, אבער קיינער וועט עס נישט טון, קיינער וועט זיך נישט אפלערנען ווען ס'שטייט וועגן א כהן בבית הקברות, וועט זיך קיינער נישט אפלערנען פון דעם א קולא אז ער דארף נישט גיין העלפן. פארוואס? און דער רבי גיבט צוויי הסברים אויף דעם. א', ס'איז א זעלטענע מציאות אז א בהמה מיט א משא זאל זיך געפינען אין א בית הקברות און דער געפינער זאל זיין א כהן. ממילא וועט ער זיך נישט אפלערנען פון דעם גארנישט. מען רעדט אבער וועגן א זקן ואינו לפי כבודו, יעדער איינער ביי צוואַנציק יאר קען זאגן אינו לפי כבודי, וואס איך בין דער משפיע פון די ישיבה איך וועל גיין שלעפן דעם פערד? אדער איינער שוין פֿופֿציק אדער פֿינף און פֿופֿציק יאר איך בין שוין א זקן איך קען שוין נישט שלעפן. ב' ועיקר פארוואס רשי קען עס נישט ברענגען, דער עיקר, דער טעם הפטור איז פארבונדן מיטן חומר פון טומאת כהן, און נישט צוליב דער קולא אין פריקה, ממילא קען ער זיך פון דארטן נישט שאטן, דער מענטש וועט אליין פארשטיין אז מ'וועט אים זאגן רשי וועט אראפברענגען אז כהן בבית הקברות קען ער נישט אריינגיין נעמען דאס, ער וועט דאס נישט אננעמען אלס א קולא, ער וועט פארשטיין אז פארוואס קען ער נישט אריינגיין דארטן, צוליב חומר פון די טומאה פון א כהן, א כהן טאר זיך נישט מטמא זיין, א עשה מיט א לא תעשה, אבער נישט ווייל ס'איז א קולא אין פריקה. ממילא דארף עס רשי נישט ברענגען. בשעת איך זאג אבער ווען איך ווען איך רעד וועגן זקן ואינו לפי כבודו קען ער זיך אפלערנען פון דעם, פון בהמת נכרי קען ער זיך אפלערנען פון דעם. דערפאר דארף עס קען עס רשי נישט ברענגען. יעצט וועט מען גיין, יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס ווען ס'קומט אין דעם ערשטן פסוק ביי ביי אבידה שטייט גארנישט.

און דארט איז דער פסוק נישט מזהיר מיטן לשון וחדלת, השב תשיב לו, דארטן שטייט דאך גא, דארטן שטייט דאך בכלל גארנישט. דערמיט קומט אויך א צו א תוספת ביאור פארוואס עס שטייט וחדלת אין אונזער פסוק דווקא, ווי געזאגט פריערט אין אות ז' וועט דער רבי מסביר זיין פארוואס ביי אבידה שטייט גארנישט אז ס'איז דא א חשש פון פון פון וחדלת, נאר דא דארף עס אונז מסביר זיין און אונז ארויסלערנען מ'זאל נישט ארויסנעמען קיין קולא אין די מצוה פון עזוב תעזוב. דער רבי דערמיט קומט ער צו א תוספת ביאור פארוואס עס שטייט וחדלת אין אונזער פסוק דווקא און נישט אין פריערדיגן פסוק ביי השבת אבידה, אף על פי וואס אויך ביי השבת אבידה איז דער זעלבער דין, דער דין איז טאקע יא אזוי אז פעמים שאתה מתעלם, ס'יא דא אמאל וואס פעמים שאתה מתעלם, און אין פסוק שטייט עס גארנישט דארטן. ווייל דארטן קען מען זיך נישט אפלערנען פון דעם ענין פון פעמים שאתה מתעלם, א ענין פון א קולא אויף די מצוה, פארוואס? וועט דער רבי מסביר זיין, דא קען מען יא און דארטן נישט, דערפאר איז דא די קשיא געווען אויב מען דארף מסביר זיין אזא זאך אז פעמים שאתה מתעלם דארף עס שטיין דארטן, און די הלכה איז דאך טאקע יא אזוי, און דא זאגט ער עס יא, ממה נפשך. אויב מען דארף דארף מען עס ביים ערשטן, און אויב און אויב נישט דארף מען עס נישט ביים צווייטן אויכעט. דער רבי איז מסביר זיין זייער געשמאק. ביי השבת אבידה פאסט נישט צו זאגן אז מצד די פאלן וועגן אתה מתעלם וועט מען אפלערנען א הוראת היתר אויף מקיל זיין אין כללות מצוה זו. ס'איז טאקע דא א מדרש, ס'איז טאקע דא א גמרא, ס'איז טאקע דא א הלכה אז פעמים שאתה מתעלם, די זעלבע זאכן לכאורה ווי ס'איז דא ביי דעם ביי דא ביי דעם ענין פון רובץ תחת משאו איז דא וואס מ'דארף זיך יא מתעלם זיין, אבער פון דארטן קען מען זיך נישט, געוואלדיגע חידוש, דארטן טאר מען זיך נישט אפלערנען קיין קולא אין דעם גאנצן מצוה פון דעם ענין פון צוריקברענגען א אבידה, דא וועט ער זיך יא אפלערנען. אבער זאגט דער רבי געשמאק. ביי השבת אבידה פאסט נישט צו זאגן אז מצד די פאלן וועגן אתה מתעלם וועט מען אפלערנען א הוראת היתר אויף מקיל זיין אין כללות מצוה זו, ווייל השבת אבידה על דרך הרוב איז נישט פארבונדן מיט קיין גרויסער טירחה כו', א יסוד, ס'איז נישט פארבונדן מיט קיין גרויסער טירחה. עט ווערן פארשטאנדיג פארוואס די תורה דארטן זאגט נישט לא תוכל להתעלם, וחדלת, וחדלת מעזוב לו, פארוואס זאגט עס נישט די תורה דארטן? ווייל דארטן איז נישטא דער פראבלעם, דא עט זיין דער פראבלעם, פשוט מבהיל על הרעיון די געוואלדיג. דער פסוק דא רעדט וועגן כי תפגע שור אדער חמורו תועה, דאס איז דער ערשטער פסוק, וואס חי נושא את עצמו, א חי ער נעמט דעם בענדל און ער שלעפט אים, ער דארף עפעס נעמען דעם פערד אויף זיינע פלייצעס, דא דארטן רעדט זיך וועגן א גרינגע זאך, וואס חי נושא את עצמו, אפילו אפילו בספר דברים, אין פרשת כי תצא רעדט זיך וועגן שמלתו לכל אבידת אחיך, וואס ביי זיי אלע איז די השבה מערסטנס נישט קיין גרויסע טירחה, מען רעדט נישט וועגן קיין גרויסע טירחה. דאס איז דער חילוק פונעם ערשטן פסוק און דעם פסוק אין כי תצא. מה שאין כן בנידון דידן ביי פריקה, איז דאס אן ארבעט וואס איז תמיד פארבונדן מיט טירחה, איז דארטן קען א מענטש נישט קומען און זאגן, מען זאגט אים נעם א גרינגע זאך, נעם דעם פערד און נעם דעם בענדל און שלעפ אים און רוף אויס וועמענס דאס איז, אדער דו דערקענסט אז ס'איז דעם שונא דיינעם, זאלסט עס אויכעט נעמען. אמאל אמאל דארף מען טאקע נישט נעמען, וועט ער נישט זאגן, קען ער זיך נישט אפלערנען פון דעם, ס'איז מיין שונא, וועל איך עס נישט טאן, דאס דארף די תורה נישט אנזאגן. תורה דארף נישט זאגן, די תורה דארף זאגן כי תראה חמור אויבך, איך, עס אינטערעסירט מיר נישט צו דו האסט, אויב יענער וועט נישט וועלן זאג איך אים זאלסט עס יא טון, ניין, כי תראה חמור שונאך, השב תשיבנו לו, קלאר און פ, ווייל מ'עט זיך נישט אפלערנען אז אמאל וועל איך עס נישט טון, דא קען מען זיך יא אפלערנען, דא רעדט מען וועגן א געוואלדיגע שווערע טירחה, און די תורה גיבט אים א היתר א זקן ואינו לפי כבודו, און בהמת נכרי ומשאו ישראל דארפסטו אויכעט נישט זיך מטריח זיין, זאגט ער מיר פאסט אויך נישט זיך צו מטריח זיין. מה שאין כן דא ביי פריקה איז דאס אן ארבעט וואס איז תמיד פארבונדן מיט טירחה. א פערד איז אראפגעפאלן פון א שווערע משא וואס איז געווען אויף אים, וויבאלד אז א זקן ואינו לפי כבודו איז פטור, קען מען דערפון ארויסנעמען א קולא אין כללות המצוה כנזכר לעיל. דערפאר ביי אבידה איז נישטא קיין סיבה צו זיך אפלערנען א קולא אויף די מצוה, אבער דא, וויבאלד אז ס'איז יגיעה קען מען זיך דאך אפלערנען, מוז די תורה אונז אנזאגן דא דעם ענין, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו וחדלת, עוזב תעזוב עמו, וחדלת ווי דער מדרש זאגט פעמים שאתה פעמים ש פעמים שאתה חודל פעמים שאתה לא עוזב דו העלפסט נישט, און רשי מוז ברענגען די דוגמאות און ער קען נישט ברענגען די אנדערע דוגמא, דערפאר זאגט ער לפעמים ולפעמים, ווייל ווערט אלץ זייער געשמאק פארשטאנדיג פשוט געוואלדיג געשמאק. יעצט וועט מען גיין צו דעם צווייטן חלק ווי מיר האבן געזאגט פריער אין נפלאות שבתורה ווי דער רבי ברענגט אראפ לשון פון דעם שלה אין מסכת שבועות שלו אין פירוש רשי זענען דאך מרומז נפלאות שבתורה על פי דעם פירוש הבעל שם טוב, געוואלדיג דער פירוש הבעל שם טוב אויף דעם פסוק, וועט מען זען ווי ס'וועט מרומז זיין פלא'דיגע זאכן רש י, פונקט וואס דער בעל שם טוב זאגט. על פי דעם פירוש פון בעל שם טוב אויף דעם פסוק, אז חמור, דער רבי ברענגט אראפ עס אין היום יום כט שבט, ברענגט זיך אין כתר שם טוב, געדרוקט אין דעם ספר פון קהת, שטייט, על דרך פירוש הבעל שם טוב, אויף דעם פסוק, אז חמור איז מרמז אויפ'ן גוף חומר שלך. און אז און עזוב תעזוב עמו מיינט דאס כי תראה חמור אז דו וועסט זיך אריינקוקן אין דעם חמור אין דעם חומר פון דעם גוף וואס ער שטערט צו דינען דעם אייבערשטן מיט אלץ און עזוב תעזוב עמו וואס מיינט דאס טייטש דער בעל שם טוב מיינט אז מען טאר נישט פארלאזן און ברעכן דעם גוף עזוב תעזוב עמו ארבעט מיטן גוף ברעך אים נישט מיט קיין תעניתים מיט קיין זאכן מען טאר נישט ברעכן דעם גוף דורך תעניות וסיגופים נאר מען דארף אים מברר און מזכך זיין ארבעט מיט אים ווען דו גייסט עסן, זאג אז דו גייסט עסן לשם שמים, וואס דו גייסט טון עפעס, אלץ וואס דו קענסט טון, זיי מברר דעם גוף, זיי אים מסביר אז ס'איז דא א אייבישטער, ער זאל לערנען צו זיין בכל לבבך בשני יצריך, ארבעט מיט אים. קען מען זאגן אז דערפאר ברענגט רש י די צוויי אופנים דווקא, שאתה חודל, רשי ברענגט דווקא די צוויי, און דווקא צוויי וואס מען קען חודל זיין, דער מדרש ברענגט גאר ביידע, דער מכילתא ברענגט גאר ביידע זאכן, ווען מען דארף יא, אזוי ווי ווען מען דארף נישט, ווען מען דארף העלפן און ווען מען דארף נישט העלפן, רשי ברענגט נאר די דוגמאות ווען מען דארף נישט העלפן, ווייל דאס וועט זיין ביידע פונקט וואס איז שייך צו דעם בעל שם טוב, רשי ברענגט ביידע זאכן, זקן ואינו לפי כבודו דארף ער נישט, און בהמת נכרי ומשאו של ישראל דארף ער אויך נישט. ס'וועט זיין פונקט ביידע זאכן ווען ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון זקן ואינו לפי כבודו קען ער יא פאסטן, בהמת נכרי ומשאו של ישראל קען ער יא פאסטן. יעמאלט פאלט אראפ דער ענין פון עזוב תעזוב עמו, ס'דארף נישט זיין דער עזוב תעזוב עמו יעמאלט. געוואלדיג. ווייל זיי זיינען מרמז אויף די צוויי אופנים וואס ווערן געבראכט אין אלטן רבי'ן שולחן ערוך, ס'ווערט געבראכט אין אלטן רבי'ן שולחן ערוך חלק חושן משפט הלכות נזקי הגוף, ווען מ'מעג יא פאסטן, א' תעניות של תשובה, ב' תעניות כדי למרק נפשו לה'. דא צוויי סארטן צוויי סארטן פאסטן ווי מען גייט דאס לערנען ווייטער און דאס עט זיין שטימט ממש פונקט ווי רשי ברענגט אראפ די צוויי דוגמאות איינע עט זיין וועגן פאסטן אויף דעם אופן פון תעניות תשובה און איינע תעניות צו למרק צו אויסשווענקען זיין נפש און זיין ביים אייבערשטן ווי ער געווען פריער ויש לומר אז זיי זענען מתאים זענען מתאים צו די צוויי אופנים אין איגרת התשובה, אין סוף פרק א' און אין ראש פרק שני. אין סוף פרק א' איז די תעניות זענען גמר הכפרה, אדער ער טוט עס אויף כפרה אדער אויף גמר הכפרה, און ראש פרק ב' רעדט ער וועגן למרק שיהיה רצוי כקודם, איז דא צוויי סארטן תעניות, די צוויי סארטן תעניות, עט אונז לערנען וואס רשי זאגט, רשי ברענגט אראפ די דוגמאות און נישט כהן און נישט די אלע אנדערע זאכן, דער רבי עט מסביר זיין געשמאק פארוואס נישט כהן אין פנימיות העניינים, די פלא, דאס פונקט וואס דער בעל שם טוב זאגט אז נאר ביי די צוויי זאכן יעמאלט מעג מען פאסטן, אבער בדרך כלל טאר מען נישט פאסטן. דער רבי עט מסביר זיין וואס שטייט אין סוף פרק א' און וואס אין ריש פרק שני. תעניות של תשובה זענען ווען עס רעדט זיך וועגן תשובה אדער שלימותה על חטאים, ווי געזאגט פריער, אדער תשובה אדער ער האלט שוין ביי גמר הכפרה. אויף דעם איז רשי מרמז אין דעם פאל פון בהמת נוכרי ומשאו של ישראל. אז ס'בהמת נוכרי ומשאו של ישראל טארסטו נישט העלפן. אזוי דא אויכעט, מ'רעדט דאך וועגן חומר הגוף, און מ'זאגט עזב תעזוב עמו נישט פאסטן, ס'דא אמאל וואס דו קענסט יא פאסטן. ווען ס'רעדט זיך וועגן ס'בהמת נוכרי ומשאו של ישראל, מעגסטו יא פאסטן. וועגן וועלכע חטאים רעדט זיך עס? וועגן וועלכע פאסטן רעדט זיך עס? וועגן פאסטן אויף חטאים אדער אויף גמר הכפרה? ווען איז דאס? ווען א איד זינדיגט חס ושלום, ווערט זיין גוף ונפש הבהמית אפגעריסן פון קדושה, און לפי שעה גייען זיי אריבער תחת ממשלת הקליפה, ס'ווערט בהמתו של נוכרי, שטייט בהמתו של נוכרי ומשאו של ישראל, ס'ווערט בהמתו של נוכרי, זיין גוף איז בהמתו של נוכרי, ער גייט אריבער צו די צו די ממשלה פון קליפה.

פון די קליפות, אבער די מצוות איז א ענין פון משאו של ישראל. געשמאק, געוואלדיג. בפרט אז די נשמה פון א אידן איז גם בשעת החטא אשר באמנה היתה אתו. דעם פסוק וואס שטייט אין מגילה אז אז אסתר איז געווען באמנה היתה אתו, נוצט דער אלטער רבי אין סוף פרק כד, אז אפילו ווען א איד זינדיגט, איז היתה באמנה אתו יתברך. וואס מיינט דאס? זי בלייבט גאנץ ביים אידן. דאס רעדט זיך וועגן איין סארט תעניתים, עס רעדט זיך וועגן איין סארט אופן וואו רשי זאגט אז מען מעג יא פאסטן, ווען איז דאס? ביי אזא סארט אופן, דער צווייטער אופן, דאס איז די ערשטע דוגמא, אז מען מעג פאסטן וחדלת, ווען? ווען ס'איז מכפר עוונות, דאקעגן די תעניות למרק נפשו להשם, ווען עס רעדט זיך וועגן די צווייטע, ער איז שוין געקומען צו א פיינער מענטש ס'איז אלץ פיין און וואויל, אט ער וויל למרק זיין נפשו, צו ווערן אויסגעשווענקט, אויסגערייניגט מלשון מירוק, זיינען נאכדעם שעשה תשובה שלימה ווען ברענגט מען א קרבן אויף צו למרק נפשו דער אלטער רבי איז מדגיש דארט אין ראש פרק ב' זאגט דער רבי למרק נפשו להשם ס'איז אין מרכאות דער לשון פון אלטן רבי אדער עס קען זיין א צווייטער אופן ער האט מלכתחילה נישט געדארפט אנקומען דערצו ער דארף נישט אנקומען בכלל צו צו למרק נפשו פארוואס ווייל לא חטא ולא פגם כו', ער איז אלעמאל געווען ווי ס'דארף צו זיין. און וואס טוט זיך דא אויף, וואס דארף ער האבן מירוק הנפש? נאר ער וויל דערגרייכן מירוק הנפש לה', ווי דער אלטער רבי זאגט אין פרק ה', פרק ד' אין אגרת התשובה, ער זאל זיין לרצון לפני ה' וכו', ער וויל צוקומען צו א העכערע דרגה. און עס קען זיין דורך דעם צווייטן קצה, עס קען גאר זיין אז ס'איז יא דא נאך נאך א אופן וואס ער דארף האבן א ענין פון פון פון תעניתים, וואס האט ער געטון? ווען איינער איז אריינגעטון אין איידעלע און רוחניות'דיגע עניינים, ער לערנט און דאווענט און ער טוט אלעס וואס ס'דארף צו זיין, און דערפאר פארנעמט ער זיך נישט אזויפיל מיט דער עבודה פון בירור וזיכוך הגוף, ער לערנט און דאווענט, און ער האט נישט צוטון מיטן גוף בכלל, ער טוט אלץ וואס דער אייבישטער וויל, קען זיין קען זיין גוף פארבלייבן אין א געוויסן מצב פון חומריות וגסות, וואס פועל'ט אויך א גסות על כל פנים, און נישט שלימות במירוק הנפש.

ער לערנט און דאווענט אלעס איז גוט, אבער מען דארף האבן די כוונה און מען דארף וויסן אז מען דארף ארבעטן מיטן גוף און מברר זיין ווי געזאגט פריער זאל זיין בכל לבבך בשני יצריך. ממילא וויבאלד אז ער קומט צו אזא מצב דערפאר דארף ער האבן תעניות וואס זיי טוען אויף א מירוק וזיכוך הגוף והנפש, און דאס איז רשי מרמז מיטן פאל פון זקן ואינו לפי כבודו, יעצט קומט מען צו דעם צווייטן פאל וואס רשי ברענגט, וואס איז זקן ואינו לפי כבודו? דאס זענען די תעניות פון דעם וואס איז א זקן יא, ער גיט אים א סיבה, ווען ער מעג פאסטן, ווען ער מעג אפלאזן און נישט אוועק גיין, מען טאר נישט פאסטן, עזב תעזוב עמו מיט דעם גוף, ווען מעג מען יא זאגט דער בעל שם טוב, און דער רשי דאס מרמז, זקן זה שקנה חכמה, ער איז א געלערנטער, ער לערנט און ער דאווענט און ער טוט אלץ, דערפאר איז ביי אים די התעסקות אין בירור וזיכוך הגוף, דעם חמור פון אים, א ענין פון אינו לפי כבודו. עס איז זקן, ואינו לפי כבודו, איך דארף עס נישט טון, איך בין זייער פיין, איך בין גוט. ס'איז א ירידה לגבי זיין כבוד ומעלתו הרוחנית, וואס גייט ער זיך עפעס עפעס פארנעמען מיטן גוף? איך לערן און איך דאווען, איך טו אלץ, און די תעניות למרק נפשו זענען פאר אים משלים דעם זיכוך הגוף וואס ער האט פארפעלט. איז זייער געשמאק, זייער געשמאק, פארשטאנדיג דער דער גלייכקייט וואס רשי ברענגט אראפ די צוויי מיט דעם ווארט פון די בעל שם טוב ווען מ'מעג יא פאסטן. ועל פי זה איז מובן בפנימיות העניינים, וועט מען פארשטיין פארוואס רשי ברענגט נישט אראפ דעם פאל פון כהן והיא בבית הקברות. פארשטיין שוין די צוויי, פארוואס ברענגט ער נישט כהן בבית הקברות, אין פנימיות העניינים וועט עכט ווערן פארשטאנען. פשוט, מבהיל, געוואלדיג. ווייל דער ענין פון דער דוגמא אין עבודה רוחנית איז על דרך ווי דער ענין פון בהמת נכרי ומשאוי ישראל. ווען קען זיין א דוגמא אויף א אידן אז ער זאל אז ער זאל דארפן פאסטן? די ערגסטע וואס ס'קען זיין איז בהמת נכרי ומשאו של ישראל, ווי געזאגט פריער, בהמת נכרי אז זיין בהמה, זיין גוף איז אריבער געגאנגען צו די ממשלה פון די קליפה, אבער משאו של ישראל ווייל די מצוות איז דאך מלאים מצוות כרימון, יעמאלט קען זיין אז ער דארף פאסטן אויף א כפרה. צו זאגן אז ער איז א כהן בבית הקברות, אז אין רוחניות איז ער געווען אזוי ווי א דין ווי א כהן בבית הקברות, און ער קען און ער דארף פאסטן פאר דעם, איז נישטא אזא מציאות ביי א אידן. די בהמה, צו זאגן אז די בהמה איז בין הקברות, דורך חטאים, איז דער גוף ונפש הבהמית איז יורד אין מקום המיתה והטומאה, אבער די נשמה פון א אידן איז אין דער בחינה פון בת כהן מחוץ ולמעלה פון מקום המיתה והטומאה, ווייל גם בשעת החטא היתה באמנה אתו יתברך כנ"ל. דערפאר קען עס רש"י נישט זאגן. דער רבי גייט אויס מיין מפרש זיין פונקט וואס ער זאגט דא וואס דערין פארוואס מ'קען עס נישט זאגן רש"י קלייבט אויס דעם פאל פון זקן ואינו לפי כבודו דווקא דאס קען מען נישט זאגן ווייל די נשמה בלייבט דאך אלעמאל באמנה א כהן גייט אריין אין אין אין בית הקברות איז איז מקום המיתה והטומאה איז זיך מטמא און דא ביי אידן קען עס נישט זיין אזא מציאות עס קען נישט זיין אזא מציאות איז עס קען נישט זיין אז ער זאל דארפן פאסטן אויף אזא זאך רש"י קלייבט אויס דעם פאל פון זקן ואינו לפי כבודו דווקא, ווייל אין רוחניות איז נישטא די מציאות פון אמת'ן היה בין הקברות. עס קען נישט זיין אז א איד, רש"י וויל דאך דא מדגיש זיין דעם פלא, ווי דער של"ה זאגט, דעם פלא וואס דער בעל שם טוב זאגט, אז ס'איז דא א ענין פון צוויי זאכן וואס מ'מעג יא פאסטן, איז דאס דער ענין פון זקן ואינו לפי כבודו, און בהמת נכרי ומשאו של ישראל, אבער אין א אופן אז ס'זאל זיין כהן בבית הקברות, עס קען נישט זיין אזא זאך. די ביידע זאכן וואס ער ברענגט אראפ דער בעל שם טוב איז ווען איינער האט געזינדיגט יעמאלט מעג ער פאסטן ווען איינער וויל למרק נפשו מעג ער פאסטן ס'קען נישט זיין קיין טומאת ישראל טומאה אויף א אופן פון א כהן בבית הקברות אז ער זאל דארפן פאסטן לאמיר זען אינעווייניג און רש"י קלייבט אויס דעם פאל פון זקן ואינו לפי כבודו דווקא ווייל אין רוחניות איז נישטא די מציאות פון אמת'ן היה בין הקברות אויך א אידישער גוף איז א מציאות נצחית ביי וועלכער ס'איז נישט שייך קיין מיסה והפסד לגמרי עס איז א מעשה ידי להתפאר ווי ס'שטייט אין משנה אין סנהדרין און כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר מעשה ידי להתפאר, דאס רעדט זיך וועגן תחיית המתים פון דעם גוף, אזוי רעדט זיך אויס דארטן. און אין אים איז דא די בחירת הקדוש ברוך הוא, דער אלטער רבי זאגט אין תניא, אז אתה כי בנו בחרת מכל העמים, אלע זאכן גייט עס אויף וואס? אויפן גוף, מען קען עס נישט זאגן אויף די נשמה, די נשמה האט נאר א איד, איז נישט שייך קיין בחירה, בחירה איז שייך אויף א אופן וואס ביידע זענען די זעלבע זאך, יעמאלט איז מען בוחר, ממילא איז די בחירה וואס רעדט זיך איז וואס דער אויבערשטער האט בוחר געווען צווישן די גופים פון א אידן און להבדיל פון א גוי וואס ביידע זענען די זעלבע זאך. ממילא איז דאס בחירת הקדוש ברוך הוא וואס קען נישט פארפאלן ווערן חס ושלום, נישט שייך קיין כהן בבית הקברות, ער קען זיך בלויז געפינען ברשותו של נכרי, ווי געזאגט פריער, חמור של נכרי, חמור של חמור בהמת נכרי, אבער דאס איז נאר א שינוי רשות, ווי דער רבי האט געזאגט פריערט אז ער געפינט זיך אין רשות פון קליפה, אז לפי שעה איז ער תחת רשותו, אבער נישט קיין שינוי אין מהות הגוף, מהות הגוף בלייבט א איד, ווארום אויך דעמאלט איז דאס א אידישער גוף, אז דער עצם הגוף פון א אידן זאל זיך ברוחניות געפינען ממש אין בית הקברות, מיתה רוחנית, דאס קען מען נישט זאגן, רש"י קען עס נישט ברענגען, ועל דרך ההלכה, ברענגען א ראי' פון הלכה, געוואלדיגע ראי' אין הלכה. שטייט אין פרשת בהר אז א איד וואס איז אויך וואס אויך תורה זאגט נמכר לנכרי בגוף ער האט זיך פארקויפט פאר א נכרי פאר א עבד איז דעמאלט גופא איז ער איינער פון לי בני ישראל עבדים עבדי הם שטרי קודם ער בלייבט דעם אייבערשטנס ער ווערט נישט ער האט זיך מוכר געווען צו א נכרי ס'ארט נישט דערפאר קען עס רשי נישט ברענגען אות ט', און דאס איז אויך דער ביאור על פי פנימיות הענינים אין די צוויי פירושים וואס רש"י זאגט דא אין פסוק. לויט פשוטו, יעצט וועט ער גיין צו די צוויי פשט, דער רבי האט דאך געזאגט אז רש"י איינער גיט העלפט ארויס דעם צווייטן, דער ערשטער איז וחדלת, דער צווייטער קומט זאגן אז ס'איז יא דא אמאל ווען ס'איז דא וחדלת, דערפאר מוז מען זאגן וחדלת, עס זאל זיך נישט אויסלערנען אז אלעמאל וועט זיין וחדלת, די מצוה איז צו העלפן, אמאל איז דא וואס וחדלת, און זאלסט געדענקען גוט לערנען ווען דו דארפסט זיין וחדלת. לויט פשוטו איז וחדלת מעזוב לו א תמיה וואס דאס איז פנימיות הענינים א איד וואס איז ישר הולך והאלקים עשה את האדם ישר און דינט דעם אויבערשטן אויף על פי סדר התורה זאגט דער פסוק וחדלת מעזוב לו בתמיה ווי גערעדט פריערט א איד וואס ער טוט און ער לערנט און ער דאווענט אבער און דינט דעם אויבערשטן על פי סדר התורה, זאגט מען די תורה וחדלת מעזוב לו, עס טאר נישט זיין קיין ענין פון סיגופים ותעניות וואס ברעכט דעם גוף, דו טארסט עס נישט טון, דארפסט אים העלפן דעם גוף, נאר מען דארף זיך פארנעמען מיטן גוף, אויף אים מברר זיין און מזכך זיין, כתורת הבעל שם טוב הנל, זייער געשמאק אין פנימיות הענינים, מען לערנט דעם וחדלת מיט א בתמיה. דערנאך קומט ומדרשו, וואס באווארנט אויך אזעלעכע וואס חטאו ופגמו, אדער על כל פנים נישט געגאנגען אינעם דרך הישר, במילא ווערט די מציאות פון פעמים שאתה חודל כנזכר לעיל. זייער געשמאק ווי די ביידע זאכן פאסן אריין. אף על פי כן, נישט געקוקט אויף הנל, אז צוליב ענין התשובה מעג מען פאסטן. לכאורה, לכאורה ווי קען מען זאגן אז דער ענין אז מען טאר נישט פאסטן. דער בעל שם טוב זאגט, מען נאר פאסטן ווען ס'איז דא ספעשל צייטן, זאגט דער רבי אז צוליב ענין התשובה מעג מען פאסטן אפילו מי שאינו יכול להתענות, ווי דער אלטער רבי זאגט אין שלחן ערוך אין הלכות נזקי הגוף, אז אויף תשובה מעג מען פאסטן אפילו אינו יכול, זאגט דער אלטער רבי אין איגרת התשובה, פרק ג' א הוראה ברורה. שולחן ערוך שטייט טאקע אזוי, אבער בדורותינו אלה טאר מען נישט מרבה זיין בתעניות אפילו תעניות של תשובה, נאר מען זאל פודה זיין די תעניות מיט צדקה. איז דער עזוב תעזוב עמו איז אפילו אויף אזא סארט אופן אויכעט, ווייל מען דארף טון תשובה אן תעניות. בעל שם טוב זאגט דאך גלייך, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת משאו, אז ער לאזט דיר נישט דינען דעם אייבערשטן ער מוטשעט דיר דער חמור דער חומר שבגוף, וחדלת מעזוב לו ניין, עזוב תעזוב עמו. וויבאלד אז די חלישות הדור איז נישט מצד דער אייגענער בחירה, נאר ווייל אזוי האט דער אויבערשטער באשאפן דעם דור, אונזער דור איז א דור חלש, איז זיכער אז אויך דורך דעם אופן עבודה ווי אנגעוויזן דורכן בעל שם טוב און אלטן רעבן, פעלט חס ושלום גארנישט אין תיקון החיסרון וואס מען וואלט געהאט דורך תעניות וסיגופים. אפילו אז מען פאסט נישט און מען איז דאס פודה בצדקה, האט מען די זעלבע זאך, פארוואס? ווייל איך האב זיך עס נישט אויסגעקליבן, דער אויבערשטער האט עס געמאכט אז ס'זאל זיין דער אופן פון א דור חלוש. בדורינו זה איז געגעבן געווארן דער כח צו קענען מתקן זיין עניינים בלתי רצויים אין אן אופן וואס איז נישט פארבונדן מיט צער ודאגה, נאר דווקא מתוך שמחה וטוב לבב. משיחת שבת פרשת משפטים, תשכ"ו.